די וואך אין די פרשה זעהט מען ווי יעקב האט זיך געטראפן מיט עשו, און די רמב"ן שרייבט אנהייב פרשה אז פארוואס האט מען זיך געשריבן דאס אין די תורה, צו לערנען פאר יעדע איד ווי אזוי מען דארף זיך אויפפירן ווען מען געפינט זיך צווישן גוים, און מען איז אין גלות אין גוישע לענדער ווי אזוי מען געבט זיך א עצה ווי אזוי מען דארף זיך מיט דעם ארום גיין. די אמת איז אז אין מדרש די וואך טרעפט מען א געוויסע סתירה אין דעם. קודם זאגט די מדרש אז רבינו רבי יהודה האט געבעטן זיין תלמיד רב אפס צו שרייבן א בריוו פאר די קעניג אנטונינוס. איז זאגט די מדרש אז די קודם האט רב אפס געשריבען א פשוטע בריוו פאר דעם קעניג און רבי יהודה האט דאס צוריסן האט אים געזאגט שרייב א חשובערע בריוו שרייב למרן מלכא אנטונינוס שרייב חשובע טיטלען פאר אים האט ר' אפס אים געפרעגט וואס עפעס ביסט אים אזוי מכבד, האט רבי יהודה צוריק געענטפערט אז און כ'בין נישט בעסער ווי יעקב אבינו וואס יעקב אבינו האט געזאגט פאר עשיו כה תאמרון לאדוני לעשיו, חשוב'ע ווערטער, זעה איך פון דעם אז מען דארף מכבד זיין א גוישע קעניג אין גלות, און שפעטער אין מדרש זעהט מען אז דאס וואס יעקב אבינו האט גערופן עשיו אדוני אכט מאל, האט דער אייבערשטער געזאגט, דו האסט אים גערופן אדוני אכט מאל, ביסט אים אזוי מכבד, האט אים געגעבן א געוויסע עונש, אז עשיו וועט האבן אכט דורות פארדעם א קעניג. לכאורה זעה איך פון דעם אז דער אייבערשטער האט געהאט א טענה אז מען האט מכבד געווען עשיו. איז די שאלה, צו דארף מען יא מכבד זיין, צו דארף מען נישט מכבד זיין דעם עשיו. נאר ס'שטייט אין געוויסע ספרים ווי אין מאור ושמש מיט אנדערע וואס שרייבן די נקודה אז באמת פון איין זייט א איד טאר נישט מכבד זיין ביי זיך אליין, טאר נישט אנקוקן אט די גלות אין גלות, גלות אדום צו אין אנדערע גלות'ן, אנקוקן די קעניג ווי ווי א שם דבר פאר זיך, אנקוקן דאס פאר א חשיבות, ער דארף וויסן אז ער איז באמת אין גלות, עס איז בעצם א זאך שאין לו קיום, אבער פון די אנדערע זייט טאר מען נישט דאס מזלזל זיין, מען טאר זיכער נישט בפרהסיא ווייזן אז מען איז מזלזל, און אפילו ביי זיך אין הארץ נישט מזלזל זיין, נאר מען דארף עס אננעמען באהבה אז דאס איז ווי אונז דארפן יעצט זיין אין גלות, עס איז נישט קיין ענין צו גיין זיך שטעלן קעגן. אבער פון די אנדערע זייט ביי זיך אין הארץ צו דאס מכבד זיין דאס איז א טעות, וועגן דעם טאקע האט רבי יהודה האט געקענט שרייבן כה תאמרון לאדוני לעשו האט ער געלערנט פון דעם מען דארף שרייבן און רעדן בדרך כבוד, אבער ביי זיך אין הארץ טאר מען נישט רופן אים אדוני, מען טאר עס נישט אנקוקן כאילו דאס איז עפעס א שם דבר, די אלע פאליטיקאנטן מיט פרעזידענטן מיט די אלע זאכן אז מען קוקט דאס אן מיט א חשיבות מען ווערט א חלק פון די פאליטיק פון די פון די וועלט, דאס איז א זאך וואס טויג נישט, וועגן דעם האט ער געזאגט, דער מדרש זאגט אז עס איז געווען א טענה אויף יעקב אבינו אז ער האט געזאגט לאדוני לעשו. אבער די אמת איז וויאזוי איז מען זיך מחזק טאקע, פון איין זייט איז אזא שווערע גלות מיט אזעלכע שווערע שעבוד מלכיות, פון די אנדערע זייט ווערט מען אזוי מיטגעשלעפט מיט אזויפיל פון די פראפעגאנדע וואס איז דא ארום די פאליטישע זאכן, און וויאזוי געבט מען זיך א עצה טאקע מיט דעם? איז דער שינאווער רב, די וואך זאגט אז ווען יעקב אבינו האט זיך אנגעגרייט אז עשו קומט האט ער געלייגט קודם רחל, און פאר זיי האט ער געלייגט די לאה און נאכדעם די שפחות ממש פון פארנט, איז שרייבט רש"י פארוואס האט ער אזוי געלייגט דעם סדר, ווייל ער האט געלייגט די חביב האט ער געלייגט ביים סוף, די די וואס איז געווען חשוב האט ער געלייגט מער ביים סוף, און די וואס איז געווען ווייניגער חשוב האט ער געלייגט פון פארנט, איז פרעגט די שינאווער רב אז וויאזוי מעג מען דאס טוהן, ס'איז דאך דא א הלכה אין דוחין נפש מפני נפש, מ'טאר נישט שטעלן איינעם פאר די צווייטע צו ווערן געהארגעט, מ'טאר דאס נישט טוהן, איז וואס האט יעקב אבינו דאס געטוהן? זאגט די שינאווער רב, ווייל ס'איז דא א כלל אלקים יבקש את הנרדף, די אייבערשטער זוכט און האט מער סימפאטיע פאר די נרדף, פאר איינער וואס ווערט גערודפ'ט. איז פאר דעם האט יעקב פארשטאנען אז די שפחות מיט די אלע, מיט לאה, גייען ווערען ענדערשער געראטעוועט מער ווי רחל, וועגען דעם האט ער רחל געלייגט ביים סוף. זעהט מען פון דעם א מוראדיגע זאך אז יעקב אבינו האט פארשטאנען אז דאס וואס אלקים יבקש את הנרדף איז נישט נאר סתם א שיינע טעאריע מיט א שיינע חיזוק, נאר מען קען אויף דעם סומך זיין הלכה למעשה. פארשטייט זיך מען מוז וויסען וויאזוי די הלכה איז, ווען מען מעג עס טאקע טוהן, אבער יעקב אבינו האט דאס פארשטאנען אז אין דעם פאל אלקים יבקש את הנרדף איז זיכער א זאך און מען קען זיך אויף דעם פארלאזן און וועגן דעם הייסט עס נישט קיין דוחה נפש מפני נפש, מען מעג לייגן קודם די שפחות און שפעטער די חשוב'ערע. איז לערנט מען פון דעם כל שכן וכל שכן אז דער אייבערשטער זעט אז אונז זענען נרדפים אזויפיל יאר צווישן די גוים, איז זיכער אז דער אייבערשטער אליין איז מקיים, אלקים יבקש את הנרדף, און דער אייבערשטער וועט אונז אם ירצה השם אויסלייזן, אונז ווייזן אז אלעס איז געווען צום גוטן, במהרה בימינו אמן.